בעזרת השם יתברך, מסכת שבת דף קל"ד, מיר הייבן אן דף קל"ד עמוד א' אויבן ביי די צוויי פינטלעך לא שחק מערב שבת, האמער געזען אין די משנה, די משנה האט געזאגט לא שחק מערב שבת לועס בשיניו בשבת, אם לא טרף יין ושמן מערב שבת ינתן זה בעצמו וזה בעצמו, די משנה האט געזאגט, איינע פון די רפואות וואס מען פלעג אמאל טון פאר קינדער נאכדעם וואס מען האט זיי גע'מל'עט איז מען האט אויסגעמישט וויין מיט אויל, און די משנה זאגט טאמער מען האט עס נישט אויסגעמישט פון פאר שבת זאל מען עס נישט טון שבת, פארוואס האמער אויסגעשמועסט אין די משנה ווייל ס'איז מיחזי כמבשל, ס'קוקט אויס ווי מ'גייט קאכן די וויין מיט די אויל, ס'קוקט אויס ווי מ'מאכט עפעס א מאכל, און ממילא טאר מען דאס נישט טון שבת. זאגט די גמרא תני רבנן האבן מיר געלערנט אין א ברייתא, דברים שאין עושין למילה בשבת, עושין לה ביום טוב, ס'טייטש אפילו די זאך וואס מ'האט געזען אין די משנה אז מ'טאר נישט טון שבת, יום טוב מעג מען יא, און די ברייתא רעכנט אויס וואס דאס איז, אז שוחקין לה כמון, וטורפין לה יין ושמן, סיי מען מעג צומאלן כמון, וואס אין די משנה האט מען געזען אז מען טאר נישט נאר מיטן מויל, און סיי מען מעג אויסמישן די וויין מיטן אויל יום טוב, אפילו אז שבת טאר מען נישט. אמר ליה אביי לרב יוסף, האט אביי געפרעגט פון רב יוסף מאי שנא כמון ביום טוב, דחזי לקדירה, יין ושמן חזי נמי בשבת לחולה, ס'טייטש וואס איז די טעם אז יום טוב מעג מען צומאלן כמון אפילו שבת טאר מען נישט, ווייל דער כמון יום טוב ווען מען צומאלט כמון קען מען דאך זאגן ס'איז אוכל נפש, מען מעג דאך צומאלן כמון אויף אוכל נפש, און במילא מעג מען עס טון פארן ברית אויך. אבער אויף דעם פרעגט אביי, די זעלבע זאך יין ושמן אויסמישן יין און שמן איז געווען אמאל די דרך אז מ'האט עס געטוהן פאר א רפואה פאר יעדע חולה, יעצט שבת איז די דין אז יעדע חולה וואס איז א ערנסטע חולה נישט קיין חולה מסוכן אפילו א חולה שאינו מסוכן אבער א ערנסטע חולה ער קען זיך נישט אויפשטעלן ער ליגט אין בעט ער איז אינגאנצן קראנק און די דין איז מ'מעג מאכן רפואות פאר אים און ממילא מעג מען אויסמישן וויין מיט אויל יעדע שבת פאר יעדע חולה און מ'וועט זען א ברייתא וואס שטייט דארט קלאר אז מ'מעג אזוי טון, און ממילא פארוואס זאל מען עס נישט טארן טון פאר דעם תינוק? ברענגט טאקע די גמרא די ברייתא, דתניא מ'האט געלערנט אין א ברייתא אין טורפין יין ושמן לחולה בשבת, די תנא קמא די חכמים אין די ברייתא זאגן אז מ'טאר נישט אויסמישן וויין מיט אויל פאר א חולה שבת פארוואס? ווייל ס'איז טאקע מיחזי כמבשל, אמר רבי שמעון בן אלעזר משום רבי מאיר, האט רבי שמעון אלעזר נאכגעזאגט פון רבי מאיר, אף טורפין יין ושמן מ'מעג יא, אמר רבי שמעון בן אלעזר האט רבי שמעון אלעזר פארציילט א מעשה, נאכדעם וואס מ'זעט די מחלוקת פון חכמים און ר' מאיר, אז פעם אחת חש ר' מאיר במעיו, ס'איז געווען אמאל אז ר' מאיר האט געהאט א פראבלעם מיט די מאגן, ער האט זיך נישט גוט געפילט, די מאגן האט אים וויי געטון, ובקשנו לטרוף לו יין ושמן, און אונז האבן אים געוואלט אויסמישן די וויין מיט די אויל כדי ס'זאל זיין א רפואה פאר אים, ולא הנחנו, און ער האט אונז נישט געלאזט, אמרנו לו, האבן אונז אים געזאגט, דבריך יבטלו בחייך, דיין אייגענע ווערטער ביסטו מבטל וואס האסט זיך אליין מתיר געווען, אמר לנו, האט ער אונז געזאגט, אף על פי שאני אומר כך, אוודאי האלט איך בעצם אז ס'איז מותר, אבער וחבירי אומרים כך, די חכמים קריגן זיך אויף מיר, מימי לא מלאני לבי לעבור על דברי חברי, כ'האב קיינמאל נישט עובר געווען אויף מיינע חברים ממילא קריג איך זיך נישט אויף די חכמים, פאר זיך פיר איך זיך לחומרא, אבער על כל פנים איז משמע פון די ברייתא אז הוא ניהו דמחמיר אנפשיה, אבל לכולי עלמא שרי, פאר זיך האט ער מחמיר געווען, אבער אוודאי האלט ר' מאיר ווייטער אז מ'מעג, על כל פנים פארוואס שטייט אין אונזער משנה אז פאר א קינד טאר מען נישט? ענטפערט די גמרא האסט נישט גוט פארשטאנען, התם לא בעי ליכא, הכא בעי ליכא, דארט רעדט זיך נישט אז מען דארף עס שטארק אויסמישן, ביי אונז אין די משנה רעדט זיך פון שטארק אויסמישן, שוואך אויסמישן מעג מען, אבער שטארק אויסמישן נישט, פרעגט די גמרא הכא נמי נעביד ולא לילך, איז אויב אזוי פארוואס זאגט ביי אונז די משנה אז נותן זו בפני עצמה וזו בפני עצמה מען טאר אינגאנצן נישט אויסמישן די אויל מיט די וויין, זאל מען עס אויסמישן אבער נישט שטארק, ענטפערט די גמרא יא, היינו דקתני נותן זו בפני עצמה וזו בפני עצמה, וואס טייטש דאס וואס שטייט אין די משנה אז מען לייגט די וויין און די אויל באזונדער, מיינט טאקע נישט מען לייגט זיי באזונדער, אוודאי מעג מען זיי אויסמישן נאר נישט גאר שטארק, זאגט די גמרא ווייטער תנו רבנן, מיר האבן מיר געלערנט אין א ברייתא, אין מסננין את החרדל במסננת שלו, מען טאר נישט מסנן זיין חרדל מאסטערט אזעלכע קערעלעך, וואס די דרך איז געווען אז מען האט עס צעהאקט און שפעטער האט מען עס אויסגעזיפט, איז מען טאר דאס נישט טון יום טוב, און אפילו אז טאקע אוכל נפש בדרך כלל איז מותר יום טוב, אבער דאס קען מען בעצם טון פאר יום טוב, מילא יום טוב טאר מען דאס נישט טון, די פראבלעם איז אז מען וועט באלד זעהן ווייל ס'איז מיחזי כבורר, ס'קוקט אויס ווי בורר, און ממילא מען קען עס טון פאר יום טוב טאר מען עס נישט טון יום טוב, און זעלבע זאך ואין ממתקין אותו בגחלת איז די דרך איז געווען מען האט גענומען די חרדל, מען האט אריינגעלייגט א ברענעדיגע קויל און דאס האט זיס געמאכט די חרדל, דאס טאר מען אויך נישט טון יום טוב פארוואס ווייל דאס איז כיבוי, ס'פארלעשט זיך די קויל ווען מען טוט דאס, מילא טאר מען דאס נישט טון. אמר ליה אביי לר' יוסף, זאגט אביי צו ר' יוסף, מאי שנא מהא דתנן נותנין ביצה במסננת של חרדל, שטייט קלאר אינעם משנה מ'וועט זעהן דף קל"ט אז מען מעג אריינלייגן אן איי אין א מסננת של חרדל אויסזיפן די איי, די דרך איז געווען מען האט געוואלט געל מאכן דעם חרדל האט מען מיטגעלייגט מיט דעם א איי און די איי האט זיך מיטגעזיפט מיט דעם דאס האט עס געל געמאכט אבער על כל פנים דאס מעג מען יא טוהן שבת און מען זעהט נישט אז די משנה זאל זאגן ס'דא א פראבלעם פון בורר און פארוואס דא זאגסטו עס איז יא א פראבלעם פון בורר אמר ליה ענפערט רב יוסף צו אביי התם לא מיחזי כבורר הכא מיחזי כבורר ס'טייטש אוודאי די פראבלעם איז נישט בורר ס'איז נאר מיחזי כבורר און ביי חרדל, וואס ביי חרדל איז דאך די תפקיד פון די זיפ אז די שמוץ פון די חרדל מ'קען עס בעצם עסן, פאר דעם איז עס נישט ממש בורר, אבער די שמוציגע חלק בלייבט אויבן און די ריינע חלק פאלט אראפ אונטן, דאס איז מיחזי כבורר פאר דעם טאר מען עס נישט טון, מה שאין כן די איי וואס דאס איז געמאכט געל צו מאכן די חרדל, די גאנצע איי גייט אריבער דעם זיפ, הייסט עס נישט קיין בורר, ס'זעט אפילו נישט אויס ווי בורר, און פאר דעם מעג מען דאס יא טון. זאגט די גמרא מיר האבן דאך יעצט געזען ואין ממתקין אותו בגחלת, מ'טאר אויך נישט זיס מאכן די חרדל מיט א ברענעדיגע קויל, פרעגט די גמרא והתניא מ'האט קלאר געזען א ברייתא ממתקין אותו בגחלת מ'מעג יא, ענפערט די גמרא לא קשיא, כאן בגחלת של מתכת, כאן בגחלת של עץ, ווענדט זיך וועלכע סארט קויל, א קויל וואס איז געמאכט פון אייזן וואס טייטש א ברענעדיגע שטיקל אייזן, דאס מעג מען ווייל ס'איז נישטא קיין כיבוי ביי דעם, ווייל כיבוי איז נאר דא ביי האלץ, וואס האלץ ווען ס'לעשט זיך אויס ווערט עס קויל, דאס הייסט כיבוי, אבער דא ביי אונז אין ברייתא, וואס אין די ברייתא שטייט מ'טאר נישט רעדט זיך ביי א געהעריגע שטיקל האלץ וואס ברענט, וואס ביי דעם איז אוודאי דא כיבוי, און פאר דעם טאר מען דאס נישט טון. זאגט די גמרא אמר ליה אביי לר' יוסף, מאי שנא מבישרא אגומרי, פארוואס עפעס איז עס אנדערש פון סתם פלייש וואס מען בראט, וואס טייטש, אין הכא נמי, ס'איז דא דא א כיבוי, אבער ווי נישט ווי ס'איז צורך אוכל נפש, און פונקט ווי מען מעג בראטן פלייש זאל מען אויך מעגן זיס מאכן דעם חרדל, אמר ליה, זאגט ר' יוסף צו אביי, התם לא אפשר, הכא אפשר, וואס טייטש בראטן פלייש קען מען נישט פון פאר יום טוב, ווייל ס'האט נישט א גוטע טעם, די חרדל אז מ'עט עס זיס מאכן פאר יום טוב וועט גארנישט געשען, און ממילא אזא סארט אוכל נפש איז נישט מותר יום טוב. זאגט די גמרא אמר ליה אביי לר' יוסף, האט אביי געפרעגט פון ר' יוסף מהו לגבן, מעג מען מאכן קעז יום טוב? אמר ליה אסור? האט ער געזאגט ניין מ'טאר נישט. זאגט ער מאי שנא מלישה, וואס איז עס אנדערש פון קנעטן, וואס טייטש פארוואס קנעטן מעג מען לצורך אוכל נפש און מאכן קעז נישט? אמר ליה, ענטפערט ר' יוסף, התם לא אפשר הכא אפשר, וואס טייטש מאכן קעז איז נישט קיין נפקא מינה צו מ'מאכט עס היינט צו מ'מאכט עס נעכטן, ביידע האט די זעלבע טעם, און ממילא מאך עס נעכטן, מאך עס נישט יום טוב. מה שאין כן, קנעטן, קנעטן, א ברויט, א פרישע ברויט איז בעסער ווי א נעכטיגע ברויט, און פארדעם קנעטן מעג מען יא טון יום טוב, ווייל דאס הייסט יא אוכל נפש. פרעגט די גמרא, קעז פון נעכטן איז אויך נישט אזוי גוט ווי קעז פון היינט, ווייל והא אמרי נהרדעי גבינה בת יומא מעליא, אז גבינה וואס איז אלט א טאג וואס טייטש פרישע קעז איז אסאך בעסער, זאגט די גמרא ניין, האסט נישט גוט פארשטאנען, הכי קאמרי די נהרדעי זאגן אזוי, דאפילו גבינה בת יומא מעליא, אז אפילו קעז פון א טאג איז גוט, אבער פארשטייט זיך קעז פון צוויי טאג איז נאך בעסער, און ממילא קעז קען מען אוודאי מאכן ערב יום טוב, און נישטא קיין שום סיבה דאס מתיר צו זיין צו מאכן יום טוב. זאגט די גמרא ווייטער מיר האבן געזען אין משנה אין עושין לה חלוק, מען טאר נישט מאכן, ס'געווען אמאל אזא קליינע טאשקע וואס מען פלעג מאכן, וואס מען האט געלייגט אויף די מקום המילה, וואס דאס האט אויסגעהיילט, ס'האט געהאלפן אז דאס קינד זאל אויסגעהיילט ווערן, דאס טאר מען נישט מאכן יום טוב נאר וואדען טאמער מען האט נישט געמאכט מען האט נישט צוגעגרייט א חלוק פון פאר יום טוב ניצט מען א סמרטוט א שמאטע זאגט די גמרא אמר אביי האט אביי געזאגט אמרה לי אם מיין מאמע האט מיר געזאגט האי חלוק דינוקא לפניה לסיטרא לעילאי זאל מען נעמען די חלק דארט די עק סחורה וואס דארט נייט מען צו דארט איז דא די שטיקלעך פעדעמער וואס שטעקן זיך ארויס זאל מען זעכער מאכן אז דאס איז אויסגעדרייט אויף ארויס וואס טייטש אז דאס רירט נישט צו די וואונד פארוואס ווייל דילמא מידביק גרדא מיניה, טאמער א פאדעם העט זיך צוקלעבן צום וואונד, ואתי לידי כרות שפכה, וואס טייטש אז שפעטער העט מען שלעפן דעם חלוק, העט זיך מיטשלעפן די מקום המילה און במילא העט זיך עס צורייסן, ס'העט צוקומען צו א כרות שפכה די קינד עט ווערן א סריס, און במילא דארף מען אויפפאסן אז די שטריקעלעך די פעדעמער וואס איז ביי די עק פון די סחורה זאל נישט זיין אינגאנצן דארט, זאגט די גמרא, אימיה דאביי, עבדא כיסתתא לפלגא, זי האט געהאט א בעסערע עצה זי האט גענומען דעם חלוק אין דעם האט זי אריינגענייט אזא קליינע טאשקל וואס דארט אינעווייניג איז געגאנגען די וואונד, כדי קיין שום פאדעם זאל דאס נישט קענען צורירן. זאגט די גמרא אמר אביי האט אביי געזאגט האי ינוקא דלית ליה חלוק א קינד וואס מ'האט נישט צוגעגרייט קיין חלוק לייתי בליתא דאית ליה שיפתא זאל מען נעמען א קלייד וואס א אויסגענוצטע קלייד א בגד בלוי וואס האט אויף דעם א שפה וואס טייטש וואס האט טאקע די פעדעמער ארום און ארום אבער וליכרכיה לשיפתא לתתאי ועייף ליה לעילאי די חלק וואס איז פארנייט די חלק וואס ס'דא דארט פעדעמער זאל מען זעכער מאכן דאס זאל זיין אויף די אויבערשטע חלק וואס טייטש נישט לעבן די מקום המילה ממש נישט דארט לעבן די שניט און די חלק וואס איז אן קיין פעדעמער דאס זאל מען לייגן לעבן די פצע, פארוואס? כדי מ'זאל נישט צוקומען צו א כרות שפכה. זאגט די גמרא ואמר אביי האט אביי געזאגט אמרה לי אם, מיין מאמע האט מיר געזאגט האי ינוקא דלא ידיע מפקתיה, א קינד וואס מ'ווייסט נישט וואו זיין פי הטבעת, מ'ווייסט נישט ער געבוירן מיט א מום, אז מ'זעט נישט דאס לעכעל פון וואו די צואה דארף ארויסקומען, איז וואס זאל מען טון, ס'טייטש ס'איז צוגעדעקט מיט הויט, איז לישייפיה מישחא, מ'זאל עס פארשמירן מיט אויל, ולוקמיה להדי יומא, און מ'זאל שטעלן דאס קינד לעבן די זון,

זאל קריגן א ערנסטע וואונד פון דעם. זאגט די גמרא ואמר אביי האט אביי געזאגט אמרה לי אם, מיין מאמע האט מיך אויך געזאגט האי ינוקא דלא מייץ, א קינד וואס זייגט נישט, איז וואס די עצה דערצו, מיקר דקר פומיה, זיין מויל, פארוואס זייגט ער נישט, ווייל זיין מויל איז קאלט געווארן, און ממילא מאי תקנתיה, וואס טוט מען, לייתו כסא גומרי, מען נעמט א גלעזל פון גחלים, פון קוילן,

ולישרקיה עילויה, זאל מען נעמען די שיליה פונעם מאמע וואס ער איז געבוירן מיט דעם, און שמירן אויף זיין פלייש און מעוי און ער הייבט אן צו וויינען, ואמר אביי האט אביי געזאגט אמרה לי אם, מיין מאמע האט מיך אויך געזאגט, אז האי ינוקא דקטין, א קינד וואס איז געבוירן גאר קליין, גאר דאר, לייתו לסיליתא דאימיה איז זאל מען נעמען די שיליה וואס ער איז געבוירן מיט דעם, ולישרקיה עילויה מקוטנא לאולמא, וואס טייטש מען זאל נעמען די שיליה האט א דינע חלק און א דיקע חלק, זאל מען נעמען די דינע חלק לייגן אויפן קינד און אזוי שמירן אזוי אז פון די דינע חלק צו די דיקע חלק וואס טייטש א סימן אז די קינד זאל דיק ווערן זאל גראב ווערן ואי אלים טאמער ס'איז טאקע גאר א גראבע קינד און מ'דארף פארקערט טון איז מאולמא לקוטנא זאל מען אויך נעמען די שיליה און דאס א סגולה ער זאל דאר ווערן ער זאל געזונט ווערן ואמר אביי האט אביי געזאגט אמרה לי אם מיין מאמע האט מיר אויך געזאגט נאך א רפואה האי ינוקא דסומק א קינד וואס איז גאר רויט וואס טייטש זיין בלוט איז נישט נבלע ווי ס'דארף צו זיין אין די פלייש דאכתי לא איבלע ביה דמא ליתרחו ליה עד דאיבלע ביה דמא ולימהלוה, זאל מען צואווארטן ביז די בלוט ווערט נארמאל איינגעזאפט און נאר נאכדעם מל'ן ווייל אנישט איז א סכנה, דירוק, א קינד וואס איז גרין וואס איז געל, דאכתי לא נפל ביה דמיה, וואס טייטש וואס ס'האט נישט גענוג בלוט, איז פאר איהם אויכעט, ליתרחו עד דנפל ביה דמיה, ולימהלוה זאל מען ווארטן ביז ער ווערט אנגעפילט מיט בלוט נארמאל און נאר נאכדעם זאל מען אים מל'ן, דתניא אזוי האבן מיר געלערנט אין א ברייתא זאגט די גמרא אמר רבי נתן פעם אחת הלכתי לכרכי הים רבי נתן איז אמאל געגאנגען צו עפּעס אַ פּלאַץ דאָרט ובאת אשה לפֿני שמלה בנה ראשון ומת שני ומת שלישי הביאתו לפֿני, די קינד האָט שוין, די פֿרוי האָט שוין געמלעט צוויי קינדער, ביידע זענען געשטאָרבן, און זי ברענגט יעצט די דריטע קינד און זי פֿרעגט, וואָס זאָל איך טאָן? איז ראיתיו שהוא אדום, זאָגט ר' נתן, כ'האָב געזען דאָס קינד איז רויט, אמרתי לה, האָב איך אים געזאָגט, המתיני לו עד שיבלע בו דמו, וואַרט ביז די בלוט ווערט איינגעזאַפּט, המתינה לו עד שנבלע בו דמו, ומלה אותו וחיה. און שפעטער האט זי אים טאקע געמל'עט און ער איז געבליבן לעבן, והיו קורין אותו נתן הבבלי על שמי, און אלס הכרת הטוב האט מען גערופן דאס קינד נתן הבבלי אויף זיין נאמען. נאך א מעשה פארציילט רבי נתן שוב פעם אחת הלכתי למדינת קפוטקיא עפעס א שטאט דארט, ובאת אשה אחת לפני שמלה בנה ראשון ומת שני ומת שלישי הביאתו לפני, א פרוי וואס האט אויך געמל'עט צוויי קינדער ביידע זענען געשטארבן מחמת מילה, און די דריטע קינד ברענגט זי צו רבי נתן פרעגן וואס צו טון, ראיתיו, זאגט רבי נתן כ'האב געזען שהוא ירוק אז דאס קינד איז גרין, ער איז געל, הצצתי בו ולא ראיתי בו דם ברית, און כ'האב געזעהן אז זיין דם ברית וואס טייטש אפילו די מקום המילה איז נישטא קיין בלוט אין אים אזוי ווייניג בלוט איז דא אין דעם, איז במילא על כל פנים רש"י זאגט וואס איז די נקודה דא, די נקודה דא איז צוויי זאכן, קודם כל ס'איז א סכנה אים צו מל'ן ווייל ס'נישט דא גענוג בלוט, און צווייטנס אפילו מ'וועט אים מל'ן איז אויך לכתחילה די מילה נישט גוט פארוואס ווייל ס'דארף זיין הטפת דם ברית ס'דארף ארויסקומען בלוט דא וועט אינגאנצן נישט ארויסקומען בלוט ווען מ'וועט שניידן, אמרתי לה, האט רבי נתן איר געזאגט המתיני לו עד שיפול בו דמו ווארט ביז ער ווערט נארמאל אנגעפילט מיט בלוט ביז ער ווערט אויס געל, והמתינה לו זי האט געווארט ומלה אותו וחיה און זי האט אים טאקע געמל'עט און ער איז געבליבן לעבן, והיו קורין שמו נתן הבבלי על שמי, מ'האט אויך גערופן דאס קינד נתן הבבלי. זאגט די הייליגע משנה ווייטער, מרחיצין את הקטן בין לפני מילה בין לאחר מילה, מ'מעג אפוואשן א קינד סיי פארן מילה סיי נאכן מילה, די דרך איז געווען אמאל אפצוואשן דאס קינד מיט הייס וואסער, און דאס איז געווען אויך אלס א רפואה פארן קינד סיי פון פארן מילה און סיי נאכן מילה, און ממילא זאגט טאקע די משנה מ'מעג עס טון אפילו בדרך כלל טאר מען נישט אפוואשן א מענטש אין ווארעם וואסער שבת, דא האט מען דאס מתיר געווען ווייל ס'איז צרכי רפואה, ומזלפין עליו ביד אבל לא בכלי, וואס טייטש מען שפריצט וואסער אויף אים נישט מען וואשט אים געהעריג, נאר מען וואשט אים מיט דעם וואס מען שפריצט וואסער נישט רינט וואסער, און אויך מען טוט עס נישט מיט א כלי, מען טוט עס מיט די הענט, און די גמרא העט גראד פרעגן בעצם איז עס א סתירה, די משנה האט אנגעהויבן מרחיצין און משמע נארמאל, שפעטער זאגט די משנה מזלפין אז נישט נארמאל, מ'עט זען וואס די גמרא העט ענטפערן, ר' אלעזר בן עזריה אומר, ר' אלעזר בן עזריה קריגט זיך, רבי אלעזר בן עזריה זאגט מרחיצין את הקטן ביום השלישי שחל להיות בשבת שנאמר ויהי ביום השלישי בהיותם כואבים, וואס טייטש אז נישט נאר מען מעג אפוואשן א קינד פאר א ברית מילה און נאך א ברית מילה, נאר אויך די דריטע טאג די שלישי למילה מעג מען אויך אפוואשן דאס קינד ווייל שטייט אין פסוק אז די אנשי שכם נאכדעם וואס זיי האבן זיך געמל'עט די דריטע טאג האט זיי וויי געטון וואס טייטש זיי הייסן דעמאלטס א חולה במילא מעג מען אויך אפוואשן דאס קינד מיט הייס וואסער די דריטע טאג נאכן מילה מען וועט זען אין די גמרא פונקט וואס איז די מחלוקת פון די תנא קמא רבי אלעזר בן עזריה, זאגט יעצט די משנה, ספק, וואס טייטש א קינד וואס איז א ספק צו מען מעג אים מל'ן צו נישט, ווייל ס'איז א ספק צו ער איז געבוירן אין די ניינטע חודש צו די אכטע חודש, ווייל מען וועט זען, א קינד וואס איז געבוירן אין די אכטע חודש טאר מען נישט מל'ן, ווייל אמאליגע צייטן א קינד וואס איז געבוירן אין די אכטע חודש איז געווען א זיכערע זאך אז ער גייט שטארבן און ממילא איז זיין מילה נישט דוחה שבת, איז א קינד וואס איז א ספק, ואנדרוגינוס, אדער א קינד וואס האט אויך סימני זכרות און אויך סימני נקבות, און ממילא איז א ספק צו עס איז א זכר צו א נקיבה, אין מחללין עליו את השבת, טאר מען טאקע נישט מחלל שבת זיין אויף אים, און די מילה איז נדחה, מען טאר נישט מל'ן שבת, רבי יהודה מתיר באנדרוגינוס, רבי יהודה איז יא מתיר באנדרוגינוס, מ'עט זען אין די גמרא אויכעט וואס איז די מחלוקת, זאגט די הייליגע גמרא, די ערשטע קשיא וואס מען האט שוין אויסגעשמועסט אין די משנה, ווי אזוי קען זיין אז די תנא קמא זאגט ומזלפין עליו ביד אבל לא בכלי, ווען ער הייבט אן מיט די לשון מרחיצין, והא אמרת רישא מרחיצין, וואס איז עס מרחיצין אדער מזלפין? ענטפערט די גמרא צוויי תירוצים, רב יהודה ורבה בר אבוה דאמרי תרוייהו זיי ענטפערן איין תירוץ אז כיצד תני, וואס טייטש ס'פעלט דא א ווארט אין די משנה כיצד פעלט, וואס טייטש דארף שטיין אזוי, מרחיצין את הקטן בין לפני מילה בין לאחר מילה, כיצד? ווייל וויאזוי מען וואשט א קינד, מזלפין עליו ביד אבל לא בכלי, אז וואס טייטש אז דאס וואס כ'האב געזאגט מרחיצין מיינט דאך נישט אוודאי אמת'דיג מרחיצין, נאר ס'מיינט מזלפין, מען שפריצט וואסער אבער נישט געהעריג אפוואשן. יעצט אזוי, לויט די פשט פון רב יהודה און רבה בר אבוה, קומט אויס אז די תנא קמא זאגט אז א תינוק מעג מען נאר אפשפריצן, מען טאר קיינמאל נישט וואשן געהעריג א תינוק, און אויכעט נאר די ערשטע טאג נאר די טאג וואס מען מל'עט אים אליין. און רבי אלעזר בן עזריה קריגט זיך אויף די תנא קמא אויף צוויי זאכן, די ערשטע זאך, רבי אלעזר בן עזריה זאגט קלאר מרחיצין, נישט מזלפין, און במילא רבי אלעזר בן עזריה האלט מען מעג אפוואשן געהעריג דאס קינד, און נישט נאר די ערשטע טאג, נאר אויך די דריטע טאג, רבי אלעזר בן עזריה איז מיקל מער ווי די תנא קמא ביי צוויי נקודות, אזוי לערן רב יודא און רבה בר אבוה, אמר רבא, און אויף דעם פרעגט רבא והא מרחיצין קתני, ווי אזוי קענסטו אזוי ענטפערן אז דאס מיינט די משנה אז כיצד ס'שטייט דאך נישט כיצד, און במילא אלא אמר רבא זאגט רבא א צווייטע פשט, הכי קתני, דאס איז פשט אין משנה, מרחיצין את הקטן בין לפני מילה בין לאחר מילה, ביום ראשון כדרכו, וואס טייטש די טאג פון די מילה איז אוודאי די דין מרחיצין, מען וואשט געהעריג, וביום השלישי שחל להיות בשבת טאמער איז די שלישי למילה שבת, מזלפין עליו ביד אבל לא בכלי, דעמאלטס איז מזלפין, וואס טייטש די תנא קמא האלט אז די טאג פון די מילה אליין מעג מען געהעריג וואשן, שלישי למילה מעג מען נאר אנשפריצן, ר' אלעזר בן עזריה אומר ער קריגט זיך, ר' אלעזר בן עזריה זאגט מרחיצין את הקטן ביום השלישי שחל להיות בשבת שנאמר ויהי ביום השלישי בהיותם כואבים, ר' אלעזר בן עזריה קריגט זיך אויף די נקודה, אויף דעם אז די תנא קמא זאגט אז די שלישי למילה מעג מען נאר אנשפריצן זאגט ר' אלעזר בן עזריה ניין, נישט נאר מען מעג שפריצן די דריטע טאג מען מעג אויך אפוואשן געהעריג די דריטע טאג, זאגט די גמרא תניא כוותיה דרבא, מען האט געזען א ברייתא וואס שטייט קלאר ווי רבא'ס פשט, שטייט אין די ברייתא מרחיצין הקטן בין לפני מילה בין לאחר מילה ביום ראשון כדרכו, וביום השלישי שחל להיות בשבת מזלפין עליו ביד דא שטייט בפירוש אז תנא קמא האלט אז די ערשטע טאג מעג מען געהעריג וואשן די דריטע טאג מעג מען נאר שפריצן ר' אלעזר בן עזריה אומר ר' אלעזר בן עזריה האלט מרחיצין את הקטן ביום השלישי שחל להיות בשבת די דריטע טאג מעג מען אויך געהעריג וואשן און ר' אלעזר בן עזריה זאגט ואף על פי שאין ראיה לדבר אפי' נישט דא קיין ראיה איז זכר לדבר ס'דא אבער א זכר שנאמר ויהי ביום השלישי בהיותם כואבים, די פסוק פירט יעצט די ברייתא אויס וכשהן מזלפין, וויאזוי מאכט מען עס, וויאזוי שפריצט מען? אין מזלפין לא בכוס ולא בקערה ולא בכלי אלא ביד, מ'מאכט עס מיט די הענט און נישט מיט א כוס נישט מיט א קערה און נישט מיט א כלי, און די גמרא זאגט גראד אתאן לתנא קמא, וואס טייטש דאס גייט ארויף תנא קמא, ווייל רבי אלעזר בן עזריה האלט מען שפריצט קיינמאל נישט אלעמאל מעג מען וואשן סיי די ערשטע טאג סיי די דריטע טאג, אבער די תנא קמא וואס זאגט אז די דריטע טאג דארף מען שפריצן זאלסטו וויסן ס'אויך נאר ביד, זאגט יעצט די גמרא, מאי אף על פי שאין ראיה לדבר זכר לדבר, אין די ברייתא איז געשטאנען דא, אנדערש ווי די משנה, אין די ברייתא איז געשטאנען רבי אלעזר בן עזריה זאגט אז די פסוק איז נישט קיין ראיה ס'איז נאר א זכר, פארוואס איז נאר א זכר? שטייט קלאר אין די פסוק אז די שלישי למילה איז געווען בהיותם כואבים, ס'איז געווען ממש א עס האט וויי געטון, זיי זענען געווען חולים, איז פארשטייט זיך אז פאר א חולה מעג מען טון די אלע זאכן, און וואס טייטש נישט קיין ראיה? ענטפערט די גמרא משום דגדול לא סליק בישרא הייא, קטן סליק ביה בישרא הייא, ס'דא א חילוק צווישן א גדול און א קטן, א גדול היילט זיך שוואכער ווי א קינד, א קינד היילט זיך גרינגער, מילא קען אוודאי זיין אז די בני שכם זענען געווען גדולים, פאר זיי איז געווען בהיותם כואבים, אבער פאר א תינוק מוז נישט זיין אז ס'הייסט בהיותם כואבים די דריטע טאג, איז במילא עס נאר א זכר לדבר, פון דעסטוועגן האלט רבי אלעזר בן עזריה אז סאיז טאקע אזוי אז א קינד די דריטע טאג איז אוודאי א חולה וואס ממעג אים אוודאי אפוואשן מיט הייס וואסער, זאגט די גמרא, ההוא דאתא לקמיה דרבא, סאיז געווען א מענטש איז געקומען פאר רבא און געפרעגט וויאזוי וואשט מען אפ דאס קינד, אורי ליה כשמעתיה, האט אים רבא גע'פסק'נט אזוי ווי ער האט טאקע געהאלטן, וואס טייטש אז ממעג וואשן די קינד געהעריג די ערשטע טאג, ווייל רבא האט מפרש געווען אזוי די תנא קמא, וואס טייטש, פריער האמיר געזעהן אז רב יודא און רבה בר אבוה האבן געהאלטן די תנא קמא האלט מען טאר קיינמאל נישט וואשן, רבא זאגט דאך אבער די טאג פון די מילה לויט די תנא קמא מעג מען יא וואשן און ממילא האט רבא טאקע אזוי גע'פסק'נט, פארציילט די גמרא איחלש רבא, איז רבא קראנק געווארן, איז רבא ווען ער איז קראנק געווארן האט ער חושש געווען אפשר ווייל כ'האב נישט גוט גע'פסק'נט, אמר אנא בהדי תרגימנא דסבי למה לי, פארוואס האב איך זיך געדארפט. קריגן אויף די זקנים אויף רב יודא רבה בר אבוה, וואס טייטש פארוואס האב איך געדארפט פסק'נען אנדערש פון זיי, כ'האב געדארפט פסק'נען ווי זיי אז מען טאר אויך נישט וואשן די ערשטע טאג, אמרו ליה רבנן לרבא האבן די חכמים געזאגט פאר רבא, והא תניא כוותיה דמר, מ'האב דאך יעצט געזען קלאר א ברייתא וואס זאגט ווי רבא, אמר להו, האט רבא געזאגט יא, אין הכי נמי די ברייתא איז מדויק ווי מיר, אבער מתניתין כוותייהו דייקא, פון די משנה אליין איז משמע ווי זייער פשט, ממאי, פון וואו קען מען דאס זען? ווייל מדקאמר, מען זעט דאך אין די משנה רבי אלעזר בן עזריה אומר, מרחיצין את הקטן ביום השלישי שחל להיות בשבת, און ממילא זאגט רבא אזוי, אי אמרת בשלמא תנא קמא מזלפין קאמר, גאנץ גוט, לויט די פירוש פון רב יודא רבה בר אבוה, אז דער תנא קמא האט קיינמאל נישט געזאגט מען מעג וואשן, ער האט סך הכל געזאגט מען מעג שפריצן און אויך נאר די ערשטע טאג, היינו דקאמר ליה רבי אלעזר בן עזריה מרחיצין, פארדעם שטימט, רבי אלעזר בן עזריה קריגט זיך אויף די תנא קמא, און רבי אלעזר בן עזריה זאגט פאר די תנא קמא, דאס וואס דו תנא קמא זאגסט די דריטע טאג טאר מען אינגאנצן גארנישט טון, אויף דעם זאג איך ניין, מרחיצין וואס טייטש מען מעג וואשן? אבער זאגט רבא אלא אי אמרת תנא קמא מרחיצין ביום הראשון קאמר ומזלפין ביום השלישי, אבער לויט מיין פשט אז די תנא קמא איז אויך מודה אז די דריטע טאג מעג מען שפריצן, אויב אזוי, האי ר' אלעזר בן עזריה אומר מרחיצין אף מרחיצין מיבעי ליה, וואלט ר' אלעזר בן עזריה געזאגט געדארפט זאגן אז די דריטע טאג נישט מרחיצין, נאר דו זאגסט מזלפין אויף דעם קריג איך און זאג דיך מ'מעג אויך מרחיצין, לויט זייער וועג שטימט עס זייער גוט, ווייל רבי אלעזר בן עזריה זאגט מ'מעג וואשן, עטץ זאגסט מ'טאר גארנישט איך זאג מ'מעג וואשן, אבער טאמער די תנא קמא זאגט מ'מעג שפריצן, פאסט נישט א לשון אז רבי אלעזר בן עזריה זאגט מרחיצין, נאר ס'וואלט געדארפט שטיין אף מרחיצין, נישט נאר זילוף נאר אויך וואשן, און במילא איז רבא חושש אפשר טאקע די פשט איז אזוי ווי רב יודא רבה בר אבוה האבן איינגעזעצט די משנה, זאגט די גמרא, כי אתא רב דימי, ווען רב דימי איז געקומען פון ארץ ישראל צו בבל אמר רב אלעזר, הלכה כרב אלעזר בן עזריה, האט ער נאכגעזאגט פון רב אלעזר אז די הלכה איז טאקע ווי רב אלעזר בן עזריה אז מען מעג וואשן געהעריג א קינד די דריטע טאג אויכעט, זאגט די גמרא ווייטער, הוו בה במערבא אין ארץ ישראל האט מען געהאט א ספק הרחצת כל גופו אדער הרחצת מילה, דאס שטייט אין משנה מ'מעג וואשן מיינט וואשן די גאנצע גוף אדער נאר די מקום המילה, אמר להו ההוא מרבנן ורבי יעקב שמיה, איינער פון די חכמים וואס האט געהייסן יעקב דארט האט געזאגט מסתברא הרחצת כל גופו, לכאורה מיינט עס וואשן די גאנצע גוף פארוואס? ווייל דאי סלקא דעתך הרחצת מילה, מי גרע מחמין על גבי מכה, ווייל טאמער ס'רעדט זיך נאר אפוואשן די מקום המילה איז מעג מען סתם אזוי ווייל וואס איז עס ערגער ווי סתם אזוי אפוואשן א מכה, דאמר רב, ווייל רב האט געזאגט אין מונעין חמין ושמן מעל גבי מכה בשבת, רב זאגט קלאר אז יעדע מכה מעג מען אפוואשן מיט הייס וואסער, און ממילא מוז זיין אז דאס וואס שטייט אין די משנה די שפעציעלע היתר אז דאס רעדט זיך פון געהעריג אפוואשן. זאגט די גמרא, מתקיף לה רב יוסף, האט רב יוסף א קשיא געפרעגט, ולא שני לך בין חמין שהוחמו בשבת לחמין שהוחמו מערב שבת, איז דען נישט קיין חילוק צווישן וואסער וואס מען האט אויפגעהייצט שבת און וואסער וואס מען האט אויפגעהייצט ערב שבת, ס'טייטש קען אוודאי זיין אז דאס וואס רב האט מתיר געווען אפצואוואשן א מכה רעדט זיך וואסער וואס מ'האט אויפגעהייצט פון ערב שבת, און דאס וואס שטייט ביי אונזער משנה אז מ'מעג אפוואשן א קינד רעדט זיך אוודאי נאר די מקום המילה, אבער די קולא איז אז אפילו מ'האט עס אויפגעהייצט שבת. מתקיף לה רב דימי, פרעגט רב דימי ממאי דהכא בחמין שהוחמו בשבת פליגי, ווער זאגט דיך טאקע אז אונזער משנה רעדט זיך וואסער וואס מ'האט אויפגעהייצט שבת, דילמא בחמין שהוחמו בערב שבת פליגי, קען אוודאי זיין אז אונזער משנה רעדט זיך פון הייס וואסער וואס מ'האט יא אויפגעהייצט ערב שבת, איז ווייטער, טאמער אונזער משנה רעדט זיך פון וואסער וואס מ'האט אויפגעהייצט ערב שבת, איז עס פונקט די זעלבע ציור פון רב, און אז מ'זעט רב לאזט אפוואשן יעדע מכה מיט אזא סארט וואסער, איז פארשטייט זיך אז אז מ'עט מעגן אויך אפוואשן די מקום המילה, איז ווייטער א ראיה אז אונזער משנה רעדט זיך פון אינגאנצן אפוואשן דאס קינד, זאגט די גמרא ניין אמר אביי אנא בעאי דאישני ליה איך האב געוואלט פארענטפערן די קשיא, וקדם ושני ליה רב יוסף, אבער רב יוסף אליין האט מקדים געווען און געענטפערט, מפני שסכנה היא לו, ס'טייטש ס'מוז זיין אז אונזער משנה רעדט זיך אויך פון וואסער וואס מ'האט אויפגעהייצט שבת אליין, ווייל ס'איז א סכנה פאר'ן קינד, און במילא אז ס'איז א סכנה פאר'ן קינד ס'איז פיקוח נפש איז פארשטייט זיך מעג מען אויפהייצן וואסער פאר אים, און במילא אז אונזער משנה רעדט זיך פון אויפהייצן וואסער שבת, קען אוודאי זיין אז אונזער משנה רעדט זיך פון וואשן נאר די מקום המילה, איי מ'זעהט אז רב האלט מען מעג יעדע וואונד אפוואשן, יא יעדע וואונד מעג מען אפוואשן נאר וואסער וואס מ'האט אויפגעהייצט ערב שבת, און אין אונזער משנה איז די משנה מחדש אז אפילו וואסער וואס מ'האט אויפגעהייצט שבת אליין, מעג מען אויך אפוואשן די מקום המילה. זאגט די גמרא איתמר נמי, מ'האמער אזוי אויך געזען אז אנהייצן די וואסער דא רעדט זיך ביי א מקום סכנה במילא מעג מען אוודאי שבת, כי אתא רבין אמר רבי אבהו אמר רבי אלעזר ואמרי לה אמר רבי אבהו אמר רבי יוחנן, הלכה כרבי אלעזר בן עזריה, בין בחמין שהוחמו בשבת, בין בחמין שהוחמו מערב שבת, בין הרחצת כל גופו, בין הרחצת מילה, מפני שסכנה היא לו, שטייט דא בפירוש אז אפילו וואסער וואס מ'האט אנגעהייצט שבת, מעג מען אפוואשן דאס קינד, פארוואס? ווייל ס'איז א סכנה, און די הלכה, דרך אגב זאגן זיי דא אז די הלכה איז ווי רבי אלעזר בן עזריה, אז וואס אז מען מעג עס אויך טון ביי די שלישי למילה. זאגט די גמרא גופא אמר רב, מיר האבן יעצט געזען פון רב אין מונעין חמין ושמן מעל גבי מכה בשבת, אז שבת מעג מען אפוואשן א וואונד מיט הייס וואסער אדער מיט אויל, שמואל אמר, שמואל זאגט נותן חוץ למכה, ושותת ויורד למכה, ס'הייסט מען טאר עס נישט לייגן אויף די מכה אליין, נאר ארום און ארום די מכה, פארוואס? ווייל אזוי איז נישט מוכח אז ער טוט עס פאר א רפואה, אבער לייגן אויף די מכה אליין, האלט שמואל, אז מען טאר דאס אוודאי נישט טון, פארוואס? ווייל עס קוקט אויס ווי א רפואה און ווייטער דא רעדט זיך נישט פון א חולה, דא רעדט זיך פון א מכה, און מען טאר נישט טון א זאך וואס קוקט אויס ווי א רפואה. פרעגט די גמרא מיתיבי פון א ברייתא, שטייט אין א ברייתא, אין נותנין שמן וחמין על גבי מוך, ליתן על גבי מכה בשבת, מען טאר נישט לייגן הייס וואסער אדער אויל אויף א שטיקל צמר גפן, אויף א שטיקל קאטן, כדי צו לייגן אויף א מכה, איז משמע פון די ברייתא פונקט ווי שמואל, ענטפערט די גמרא ניין, התם משום סחיטה, דארט איז נישט די פראבלעם עס קוקט אויס ווי א רפואה צי נישט, דארט איז א פראבלעם אלץ סחיטה, מען וועט אויסקוועטשן דעם צמר גפן, מען וועט אויסקוועטשן דעם קאטן פאר דעם טאר מען נישט, זאגט די גמרא תא שמע נאך א ראיה, שטייט אין א צווייטע ברייתא, אין נותנין חמין ושמן על גבי מוך שעל גבי מכה בשבת, די ברייתא איז אביסל אנדערש, די ברייתא זאגט אז אפילו די מוך, די צמר גפן ליגט שוין אויף די וואונד, טאר מען נישט יעצט ארויף לייגן אויף דעם מוך וואס ליגט אויף די וואונד טאר מען נישט ארויף לייגן הייס וואסער מיט אויל, איז זעהן מיר לכאורה ווי שמואל אז פארוואס ווייל ס'ליגט אויף די וואונד איז א פראבלעם ס'קוקט אויס ווי א רפואה, זאגט די גמרא ניין התם נמי משום סחיטה, דארט אויך איז די סיבה אלץ סחיטה, פארוואס איז דא א חשש טאמער ס'עט זיך אויסקוועטשן פון דעם צמר גפן, זאגט די גמרא די דריטע ראיה וואס דאס איז א קלארע ראיה תניא כוותיה דשמואל, קלאר א ברייתא כשיטת שמואל, אין נותנין חמין ושמן על גבי מכה בשבת, אבל נותנין חוץ למכה ושותת ויורד למכה, מען טאר נישט לייגן הייס וואסער אדער אויל אויף א מכה אליין ווייל סקוקט אויס ווי א רפואה זאגט די גמרא תנו רבנן מיר האבן געלערנט אין א ברייתא נותנין על גבי מכה מוך יבש וספוג יבש מען מעג לייגן אויף א מכה א מוך יבש א טריקענע שטיקל קאטן אדער א טריקענע שטיקל געוויקס אדער א ספוג א ספאנדזש מעג מען לייגן א טריקענע אויף דעם

ס'ווענדט זיך א נייע מוך אדער א אלטע מוך. א נייע מוך וואס מ'האט נאך קיינמאל נישט גענוצט אויף א צווייטע וואונד, דאס איז א רפואה, די ערשטע מאל מ'לייגט עס אויף א וואונד איז עס א רפואה, אבער נאכדעם וואס עס איז שוין געלעגן אויף א וואונד, היילט עס מער נישט אויס, און ווייל אז ס'היילט מער נישט אויס, איז עס נאר אויפצופאסן זאל זיך נישט צעקראצן, דאס מעג מען. אמר אביי, זאגט אביי שמע מינה, הני כתיתין מסו, זעהן מיר פון דא אז די כתיתין האט טאקע אין זיך א רפואה, ווייל מ'זעהט דאך אז טאמער ס'איז ניי, טאר מען עס נישט לייגן אויף א וואונד שבת.